יוחנן כי מטי להאי קרא בכי. רבי יוחנן, ווען ער איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט. ס'שטייט, נאכדעם וואס ס'איז געקומען די אלע יסורים אויף איוב'ן, און האט דער אייבישטער געפרעגט דעם שטן, גיב א קוק, ער שטייט נאך בתומתו. ותסיתני בו, דו האסט מיר אנגערעדט, לבלעו חינם, אים איינשלינגען אומזיסט, דער שׂטן האט דאך געזאגט דעם אייבערשטן, אז ער זאל אויספרובירן איוב'ן, וועט ער זען אז ער איז נישט קיין צדיק, עבד, א קנעכט, שרבו מסיתין לו. אז מען רעדט איבער זיין האר וניסת און ער ווערט איבער גערעדט, תקנה יש לו, האט דער עבד א תקנה, ווער ווייסט וואס פאר א נסיונות מען קען אונז ברענגען. רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי רבי יוחנן ווען ער איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט אין פסוק הן בקדושיו לא יאמין אז דער אייבישטער גלייבט נישט אין זיינע הייליגע,

ער האט איבערגעלאזט אויף דעם בוים, די צייטיקע האט ער נישט אפגעריסן, ושקיל הנך דלא מטו, און ער האט גענומען דיע וואס זענען נישט צייטיק. אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט צו דעם מענטש, לאו הני מעלן טפי, זענען נישט בעסער דיע וועלכע זענען צייטיק? אמר ליה, האט אים דער מענטש געענטפערט, הני לאורחא בעינא להו, איך דארף זיי מיטנעמען אויפן וועג. הני נטרן, די וואס זענען נישט אינגאנצן צייטיג היטן זיך, זיי ווערן נישט אזוי שנעל פארפוילט, והני, און די אנדערע, לא נטרן, היטן זיך נישט. וואס האט ער געזען פון דעם אור? אז אמאל טוט מען משנה זיין פון איין זאך צו דעם אנדערן ווייל מען וויל ס'זאל ווערן געהיטן. אמר האט ער געזאגט, היינו דכתיב, דאס שטייט אין פסוק, הן בקדושיו לא יאמין, אז די נאר די הייליגע גלייבט ער נישט אז די צדיקים די יונגע טוען אמאל שטארבן וואס דער אייבישטער נעמט זיי צו פאר דער צייט טאמער וועלן זיי קאליע ווערן טאמער זיי וועלן זינדיגן. פרעגט די גמרא איני ס'איז דאך ניט אזוי וההוא תלמידא דער תלמיד דהוה בשיבבותיה דרבי אלכסנדרי ער איז געווען בשכנות פון רבי אלכסנדרי ושכיב אדזוטר, און ער איז געשטארבן דעמאלט ווען ער איז געווען יונג. ואמר, האט רבי אלכסנדר געזאגט, אי בעי האי מרבנן, אז דער פון די רבנן זאל געווען גיין אויף דעם דרך טובים, הוה חיי, וואלט ער נאך געלעבט. ער איז געשטארבן ווייל ער איז נישט געווען ווי עס דארף צו זיין. ואם איתא, אויב זאל זיין זאו ווי די זאגסט אז אמאל פאסירט א יונגערהייט גייט א צדיק א וועלט אוועק פון די וועלט כדי ער זאל נישט זינדיגן, דילמא אפשר מהן בקדושיו לא יאמין הוה דער איז געווען פון די. ענטפערט די גמרא, רבי אלכסנדר האט געוואוסט, ההוא מבעט ברבותיו הוה, ער האט געוואוסט ער איז נישט געווען פון די קדושים, און רש"י ברענגט אראפ א פסוק שטייט וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלקים, אשר איננו ירא מיינט מען ער האט נישט מורא פאר א תלמיד חכם, דאס האט ער געזאגט, האט ער דאך געוואוסט שוין הייסט עס אז ער איז נישט קיין צדיק. רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי, רבי יוחנן ווען ער איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט אין פסוק וקרבתי אליכם במשפט, איך וועל אייך דערנענטערן צום משפט, והייתי איך אליין וועל זיין עד ממהר א עדות וואס ער זאגט שנעל עדות, במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר, ובעושקי שכר שכיר, איז אזוי, שטענדיג מען גייט משפט'ן דארף מען אויסהערן עדות, און אמאל קומען נישט די עדות גלייך, צו זיי קומען אינגאנצן נישט, אבער דא אויך זאגט דאך דער אייבערשטער איך וועל זיין אליין דער עדות, און איך וועל נאך זיין ממהר, עבד, א קנעכט, שרבו מקרבו לדונו, ער טוט אים אליין משפטן. וממהר להעידו, און ער טוט זיך איילן עדות צו זאגן אויף אים, תקנה יש לו, האט ער א תקנה? אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוי לנו וויי איז אונז, ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות, דער פסוק שטעלט צוזאמען עושקי שכר שכיר שטיין צוזאמען מיט די מנאפים מיט די מכשפים, די לייכטע עבירות טוט מען רעכענען ווי די הארבע. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, כל המטה דינו של גר, דער וואס טוט אוועקנייגן דעם דין פון גר, ער פסק'נט נישט ווי געהעריג, כאילו מטה דינו של מעלה, ווי ער טוט אוועקנייגן דעם דין פון אייבערשטן. שנאמר, שטייט דארטן אין פסוק ומטי גר, זאגן מיר ומטי כתיב, איז די טייטש ומטי דער מ'טוט מיר אוועק לייגן, אוועק נייגן, איך דרשן ביידע, ומטי גר, דעמאלט איז ומטי, און דא אויף פרעגט מען א קשיא, פארוואס דרשנ'ט ער אזוי? דרש'ן די זעלבע דרשה אין די זעלבן פסוק שטייט דאך עושקי שכר שכיר, זאג אויך דער וואס איז עושק שכר שכיר איז גלייך ווי מען טוט אוועקרויבן דעם אייבערשטן, עס דרשנ'ט דארט אויך ובעושקי מיינט מען ובעושקי. איך געזען ברענגט ער אראפ דא אין עין יעקב איינע פון די מפרשים בשם איי הים אז דער עיקר לימוד איז נישט פון דעם מטי נאר דער לימוד איז ווייל אלע שטייט מיט א בית במכשפים ובמנאפים ובעושקי און דא אויב וואלט אויך געדארפן שטיין ובמטי גר ס'איז דאך איין פסוק אז דער עיקר דרשה איז ווייל פון דעם אויף וואס דא אויף ווערט נישט דערמאנט קיין בית רש"י. אמר רב חנינא בר פפא האט רב חנינא בר פפא געזאגט כל העושה דבר ומתחרט בו דער וואס טוט א ניט גוטע זאך און ער האט חרטה, מוחל לו מיד איז מען אים גלייך מוחל, שנאמר, דארטן איז דער אויספיר פון פסוק ולא יראוני, מען האט פאר מיר נישט קיין מורא, הא יראוני, אויב מען האט פאר מיר מורא, מוחלין להם אין ילקוט די גירסא לו מיד איז מען גלייך מוחל. ברוך השם, מסכת חגיגה, דף ה', עמוד א'. אינמיטן עמוד, די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט יראוני. רבי יוחנן כי מטי להאי קרא, רבי יוחנן, דער געקומען צו דעם פסוק, בכה האט ער געוויינט, שטייט אין פסוק, כי את כל מעשה האלוקים, אלע זאכן, כי את כל מעשה, אלע זאכן, האלוקים יבא במשפט, וועט דער אייבישטער ברענגען צו משפטן, על כל נעלם, אויף יעדע זאך וואס די זאך איז פארהוילן. ביי דעם אייבערשטן פאסט זיך דאך נישט צו זאגן די זאך איז פארהוילן, דארף מען דאך טייטשן נעלם גייט אראפ צו פארהוילן פון מענטש, דאס הייסט אז דער מענטש האט געטאן די עבירה בשוגג. עבד, א קנעכט, שרבו שוקל לו וואס זיין האר וועגט פאר אים, שגגות כזדונות, דאס וואס ער האט געטאן בשוגג, טוט מען אים אויך שטראפן אזוי ווי ער האט געטון במזיד, תקנה יש לו, איז דא אויף אים שום תקנה? פרעגט די גמרא מאי על כל נעלם, יעצט איז דער דיוק אויף דעם כל, כל ווייל גייט דאך מיר עפעס זאגן עפעס יעדע זאך נאך עפעס, א זאך וועלכע איך וואלט נישט געוויסט פון דעם נעלם, אמר רב, האט רב געזאגט זה ההורג כינה בפני חברו, ער הרג'ט א כינה פאר זיין חבר ונמאס בה און עס עקלט דעם חבר, איז אויף דעם טוט מען אויך משפט'ן. ושמואל אמר, שמואל איז נאך מער מוסיף, זה הרק בפני חברו ונמאס, ווייל עס איז דא א חילוק, דארט נאר ווי ההורג כינה איז דאך ווי מען זאגט האט ער נישט ריכטיג געטון ווייל ער האט געקאנט אוועקווארפן לעבעדיגערהייט, איז שמואל מוסיף הרק בפני חברו, ער שפייט די שפיי און דאס איז דאך נישט דאס איז דאך נישט אין זיין האנט ער איז דאך א אונס, דאך ברענגט מען במשפט. מאי אם טוב ואם רע ווייזט אויס פון דעם אויף אז אויף די סוף פון דעם פסוק ווייזט אויס אז מען טוט אים משפט'ן אויף א גוטע זאך אויף טובה אויכעט. אמרי דבי רבי ינאי האט מען געזאגט אין בית מדרש פון רבי ינאי

ער האט געגעבן אן ארימאן א זוז בפרהסיא, און די ארימאן איז געווארן פון דעם פארשעמט. אמר ליה, האט רבי ינאי געזאגט צו דעם מענטש, מוטב דלא יהבת ליה, בעסער זאלסטו אים נישט געבן, מהשתא פון יעצט דיהבת ליה דו האסט אים געגעבן וכספתיה האסט אים פארשעמט. ווען די ארימאן בעט ביי דיר בפרהסיא קען איך אים געבן, זע איך דאך די ארימאן שעמט זיך נישט, אבער דארטן ווי מען פארשעמט אים איז בעסער מען זאל נישט געבן. דבי רבי שילא אמרי.

גוט ווי געהעריג ארויסנעמען די גידין, פרעגט די גמרא, והא רבא משגר, רבא האט דאך יא אהיים געשיקט ערב שבת פלייש וואס איז נישט געווען אויסגעטרייבערט, ענטפערט די גמרא, רבא'ס פרוי איז דאך געווען רב חסדא'ס טאכטער, שאני בת רב חסדא, ס'איז עפעס אנדערש די טאכטער פון רב חסדא'ן, דקים ליה בגווה, רבא האט געוויסט אין איר דבקיאה, אז זי איז בקי און זי וועט טאן די זאך, ס'וועט זיין ווי געהעריג, רבי יוחנן, כי מטי להאי קרא בכי, רבי יוחנן ווען ער איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט אין פסוק והיה אז ס'וועט זיין, כי תמצאן אותו אז ס'וועט אים טרעפן רעות רבות וצרות. עבד, א קנעכט, שרבו ממציא לו, וואס זיין האר גיט אים רעות וצרות, תקנה יש לו, האט ער א תקנה? פרעגט די גמרא, מאי רעות וצרות? איך שטעל זיך אויף דעם לשון פון דעם פסוק, אין פסוק שטייט רעות רבות וצרות, ס'האט געדארפן שטיין רעות וצרות רבות, די רבות וואלט געדארפן ארויף גיין אויף ביידע, סיי אויף די רעות אויף די שלעכטס סיי אויף די צרות. אמר רב, האט רב געזאגט דער פסוק זאגט אזוי, רעות מען שיקט אויף דעם מענטש אזעלכע שלעכטע זאכן, שנעשות צרות זו לזו, מען רעדט דא פון איין זאך, מען רעדט דא נאר רעות רבות, אסאך שלעכטע זאכן, וצרות, און די שלעכטע זאכן זענען צרות איינס צום אנדערן, כגון צום ביישפיל, זיבורא ועקרבא, אז איינעם גיט א ביס א בין, איז גוט, די מעדעצין פון דעם איז קאלטע זאכן, ווען איינעם גיט א ביס א עקרב, א עקדיש, איז די מעדעצין פון דעם הייסע, מ'נעמט און אויב מ'טוט פארקערט, אז מ'נעמט פאר א עקרב קאלטע און פאר א בין נעמט מען הייסע, איז עס א סכנה, איז אויב ס'האט אים געביסן אי א בין אי א עקדיש, איז דאך די שלעכטס דאס ווערט דאך צרות איינע צו די אנדערע, דער וועט נעמען צו היילן די זאך, וועט דאך דאס ברענגען א תקנה א א סכנה די אנדערע זאך. ושמואל אמר, שמואל גייט ארויף אויף דעם פריערדיגן, שמואל גייט ארויף וואס איז פריער געשטאנען אם טוב ואם רע, אמאל טוט א מענטש א גוטע זאך, דאך טוט מען פאר דעם משפט'ן, זה, דאס איז הממציא לו מעות לעני, ער גיט געלט פאר דעם ארעמאן בשעת דוחקו, ווען דער ארעמאן ווי מען זאגט איז שוין זייער זייער געדריקט, ער האט אים געדארפן געבן געלט פריער ווען ער זאל גיין קויפן ווען ער האט נאך געהאט די מעגליכקייטן צו קויפן תבואה בזול און ער וועט האבן פון דעם מזונות, עס איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקו, דאס טויג נישט, כ'האב עס געדארפן געבן פריער, און המלווה לעני בשעת דוחקו, דאס איז דאס איז גאר א גרויסע מדריגה, אויף דעם אויף ווערט דאך דערמאנט, תוספות טוט דא אראפברענגען, א אז תקרא, והשם ע יענה, גייט ארויף המלווה לעני בשעת דוחקו, עליו נאמר אז תקרא והשם יענה. אמר רבא, זאגט רבא, אמר רבא, האט רבא געזאגט, היינו דאמרי אינשי, דאס זאגן מענטשן, זוזא לעללא לא שכיחא, געבן, אז דער ארעמאן זאל האבן א זוז צו קויפן תבואה, האט ער נישט, גיבט מען אים נישט, לתליתא, דעמאלט ווען ער דארף האבן אויף שאדן, דעמאלט שכיח, דעמאלט גיט מען אים. נאך א טייטש איז דא אין רש"י, תליתא מיינט מען נישט הפסד, נאר תליתא מיינט מען אז צושפייז, ס'הייסט ווען ער קויפט גלייך די תבואה וואלט מיט דער צייט פון סיזען וואלטן געווען ביליגער, דעמאלט גיט מען אים נישט א זוז, נאר אז ער זאל זיך צוגרייטן אויף שפעטער. ווען גיט מען אים? ווען ער דארף שוין גיין קויפן, ווי מ'זאגט, פארטיגע ברויט, וואס דעמאלט איז שוין אסאך טייערער.

איז די טייטש אינו מהם איז ער נישט קיין איד, נישט קיין איד, כל שאינו בוהיה לאכול, אדער שטייט ווייטער אין פסוק והסתרתי פני מהם והיה לאכול, דער וואס איז נישט אין די צרה והיה לאכול אינו מהם איז ער נישט מזרע ישראל, ווייל אויף די אידן שטייט אז בזמן הגלות וועט זיין אויף זיי אי הסתר פנים און עס וועט זיין אויך והיה לאכול. צו וועם צוהן אמרו ליה רבנן לרבא, האבן די רבנן געזאגט צו רבא, מר לא בהסתר פנים איתיה, די הנהגה וואס דער אייבישטער פירט מיט דיר איז נישט בהסתר פנים, ולא בוהיה לאכול איתיה, די ביידע זאכן נישט דא, אמר להו, האט זיי רבא געזאגט, מי ידעיתו ווייסט איר דען, כמה משדרנא בצנעא,

אמר האט ער געזאגט, היינו דתניא דאס האמער געלערנט, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, אומעדום ווי ס'ווערט דערמאנט די חכמים האבן געגעבן זייערע אויגן, או מיתה או עוני, אדער מיתה אדער ארעמקייט, שטייט דאך, אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, איז די פארקערטע זייט איז עס דער אפאזיט פון אורך ימים, און די פארקערטע זייט פון עושר וכבוד. מען דארף פארשטיין די גמרא אפילו הכי יהבו ביה רבנן עינייהו פארוואס פארוואס די רבנן האבן נישט פארגינט רבא'ן די רייכקייט און רבא האט נאך דאס מצדיק געווען אמר היינו דתניא אמר רבן שמעון בן גמליאל כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני נאר מען קען דאס פארשטיין מיט א גמרא אין תענית דף כ ד, די גמרא דערציילט אז רבא האט געגעבן איינער מלקות און ער איז געשטארבן, איז שבור מלכא האט דאס געהערט האט ער געוואלט מצער זיין רבא, האט די מאמע פון שבור מלכא איפרא הורמיז געזאגט צום זון, האב נישט קיין ביזנעס מיט די אידן, דאס וואס זיי ווילן פון דעם אייבערשטן גיט ער זיי. האט ער איר געפרעגט וואס איז דאס? זאגט ער זיי בעטן ס'זאל רעגענען רעגן, זאגט ער ווייל ס'איז די צייט חשון פון רעגענען, זאל ער בעטן יעצט רחמים אין תקופת תמוז זאל קומען א רעגן, האט זי געשיקט צו רבא'ן די איפרא הורמיז אז זאל מכוון זיין און בעטן רחמים ס'זאל קומען רעגן, ווייל אנישט וועט ער זיין אין א צרה. און ס'האט אנגעהויבן דעמאלט שטארק צו רעגענען, און רבא האט גערעדט דעמאלט שארפע ווערטער, ער האט געזאגט רבונו של עולם, אלקים באזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, ואנו בעינינו לא ראינו, איז רבא צוליב דער מעשה איז ער געווארן נזוף, רש י זאגט דארט, ברענגט אראפ די גמרא פון חולין קל ג אז רבא איז געווען נזוף, און מען געפינט נישט נזיפה, נאר יעצט דארט וואס ער האט געבעטן די רעגן אין תמוז שלא לצורך, און ס'איז געווארן נקנס אויף אים מיתה, ווי די מעשה איז דארטן געוועזן אז דער טאטע איז אים געקומען צום חלום און ער האט אים געזאגט ווער איז מטריח פאר דעם אייבערשטן כולי האי אז זאל ניט שלאפן אויף דעם ארט, ער זאל שלאפן א צווייטע ארט, האט ער זיך געלייגט שלאפן א צווייטע ארט, צומארגנס אינדערפרי האט ער געזען אז זיין בעט איז געווען איינגעשניטן מיט מעסערס, פון די מזיקים, זיי האבן געהאט רשות אים צו דערהארגענען, אבער די רשות זייער איז געוועזן נאר אויף דעם ארט, און אז אויב ער האט משנה געווען די ארט האבן זיי נישט געהאט קיין רשות, און ממילא איז דאס בטל געווארן שוין דער עונש, האבן די חכמים געוואלט אראפנעמען דעם עונש מיט עוני, עוני, עני חשוב כמת, וועט נישט זיין אויף אים די גזירה פון מוות רחמנא לצלן. שטייט אין פסוק ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, בייטאג וועל איך באהאלטן פון זיי די פנים, מ'וועט נישט זען, ווי מ'זאגט די השגחה פרטית פון יעדע זאך, אמר רבא זאגט רבא, אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבישטער זאגט, אף על פי שהסתרתי פני מהם, כאטש ס'דא הסתרת פנים, בחלום אדבר בו, אבער בחלום וועל איך רעדן מיט אים. די טייטש איז אזוי, אין פסוק שטייט ביום ההוא, בייטאג בין איך מסתר פנים, און בחלום אדבר בו, איז ווי זיי טייטשן דא אז משה רבינו ווערט דערמאנט, האט דער אייבישטער גערעדט צו אים פנים בפנים, אבער די אלע אנדערע נביאים איז נישט געוועזן בבחינת פנים בפנים, נאר ס'איז געווען אין פארעם ווי בחלום. רב יוסף אמר האט אנגעצייגט רב יוסף זאגט ידו נטויה עלינו, די האנט פון אייבערשטן איז יעצט אויך איבער אונז ער טוט אונז באשיצן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ובצל ידי אין דעם שאטן פון מיין האנט כסיתיך האב איך דיר צוגעדעקט. רבי יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר, רבי יהושע בן חנניה איז געווען ביי דעם קיסר, אחוי ליה ההוא אפיקורוסא, האט אים דער אפיקורס, אפיקורס געוויזן מיט א ווינק, עמא, א פאלק, דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה, איר זענט א פאלק וואס דער אייבישטער האט אוועקגענומען די פנים פון אייך, ווי ער האט זיך אוועקגעדרייט מיטן פנים, ווי יענער זאגט, אך ווי שטייט אזוי ואנכי הסתר אסתיר, אחוי ליה, האט ער אים רבי יהושע בן חנניה צוריקגעוויזן, ידו נטויה עלינו, אבער זיין ער טוט נאך אונז באשיצן. אמר ליה קיסר לרבי יהושע האט דער קיסר געפרעגט רבי יהושע'ן, מאי אחוי לך, וואס האט ער דיר עפעס געוויזן מיט א ווינק, מיט א רמז? האט ער אים געזאגט, ער האט מיר געוויזן, עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה, די פאלק וואס דער אייבערשטער האט אוועקגענומען די פנים, ואנא מחוינא ליה, איך האב אים געוויזן, ידו נטויה עלינו, אז די האנט פון אייבערשטן איז נאך גענייגט אויף אונז, ער טוט נאך אונז באשיצן. אמרו ליה לההוא מינא, האט מען געפרעגט דעם אפיקורס, מאי אחוית ליה, וואס האסטו אים געוויזן מיט דעם רמז? האט ער געזאגט, דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה, אז דער אייבערשטער האט אוועקגעדרייט זיין פנים פון די אידן. האבן זיי אים געפרעגט, ומאי אחוי לך, וואס האט ער דיר געוויזן? לא ידענא, ער ווייסט נישט, אמרו האבן זיי געזאגט גברא א מענטש דלא ידע וואס ער ווייסט נישט, מאי מחוו ליה במחוג וואס מען ווייזט אים מיט א רמז יחוי זאל ווייזן זאל ווייזן קמי מלכא פאר דעם מלך, אפקוהו האט מען אים ארויסגענומען וקטלוהו און מען האט אים געהארגעט. רבי יהושע בן חנניה ווערט דאך דערמאנט כסדר ער האט געהאט די סירא די כסדר די וויכוחים מיט אפיקורסים כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה ווען רבי יהושע בן חנניה איז נפטר געווארן אמרו ליה רבנן האבן די רבנן געזאגט צו רבי יהושע בן חנניה מאי תיהוי עלן מאפיקורסים וואס וועלן מיר יעצט האבן די אפיקורסים וועלן קומען צו גיין מיט טענות און מיר קענען זיי נישט ענטפערן. אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, אבדה עצה מבנים, אויב ס'ווערט פארלוירן די עצה מבנים פון די אידן, נסרחה חכמתם, איז אויך זייער חכמה ווערט נסרח, וועלן זיי אויך נישט האבן קיין חכמה צו פרעגן, כיוון שאבדה עצה מבנים, נסרחה חכמתם של אומות העולם, איז דא ווער זאל ענטפערן פרעגן זיי, ס'איז נישט דא וועלן זיי נישט האבן וואס צו פרעגן. ואיבעית אימא דו ווילסט מהכא פון דעם פסוק, ויאמר, עשיו האט געזאגט, נסעה מיר וועלן ציען, ונלכה מיר וועלן גיין, ואלכה לנגדך איך וועל גיין גלייך אויף גלייך, איז עשיו הייסט עס אז עשיו מיט יעקב'ן אז עס גלייכט זיך אויס, אויב ס'איז דא ווער זאל ענטפערן איז דא ווער זאל פרעגן, דער מהרשא פרעגט אז אמת טאקע מעשה אבות סימן לבנים קען איך אפלערנען פון דארטן, אבער דער סוף איז דאך דארט נישט אזוי געווען, דאס איז דאך נאר עשו האט עס פארגעלייגט, אבער יעקב האט געזאגט אז ער גייט אליין פאראויס, זאגט ער אזוי, טאקע לגבי די ענין פון מלכות איז טאקע נישט געווען גלייך, עשו האט גענומען אין עולם הזה, און יעקב וועט קומען די צייט וועט ער איבערנעמען אלעס, אבער לגבי דעם ענין פון חכמה, דאס אויך איז לנגדך, אויב ס'איז נישט דא ביי אידן ווער זאל ענטפערן, איז נישט דא ווער זאל פרעגן. ר' אילא הוה סליק בדרגא, ר' אילא איז ארויפגעגאנגען אויף א לייטער, דבי רבה בר שילא, פון רבה בר שילא. שמעיה לינוקא האט ער געהערט א קינד דהוה קא קרי, וואס די קינד לערנט דעם פסוק, כי הנה יוצר הרים, דער אייבישטער באשאפט בערג, ובורא רוח, ער באשאפט די ווינט, ומגיד לאדם, און ער זאגט צו דעם מענטש, מה שיחו, וואס איז זיין שמועס, אמר האט ער געזאגט, עבד א קנעכט, שרבו מגיד לו מה שיחו, וואס דער בעל הבית, דער האר, זאגט אים זיינע שמועסן, תקנה יש לו, איז דא צו אים א עצה, פרעגט די גמרא מאי מה שיחו, איך פרעג יעצט אויף דעם ווארט מה, מה דאכט זיך טייטש א זאך וואס איז גארנישט, עפעס א שמועס'ל, אמר רב האט רב געזאגט, אפילו שיחה יתירה אפילו א איבריגע שמועס שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם זאגט מען אויך צו דעם מענטש בשעת מיתה, פרעגט די גמרא איני ס'איז דאך ניט אזוי והא רב כהנא הוה גני רב כהנא געשלאפן תותי פורייה דרב אונטער די בעטן פון רב'ן ער האט זיך געלייגט ער איז געליגן אונטער די בעט פון רב'ן ושמעיה ער האט געהערט דסח ער האט געשמועסט וצחק און ער האט געלאכט מיט דער פרוי ועשה צרכיו אמר האט דעמאלט רב כהנא געזאגט דמי פומיה דרב רב קוקט אויס כמאן דלא טעים ליה תבשילא ווי ער האט נישט טועם געווען קיין תבשיל אמר ליה, האט רב געזאגט צו רב כהנא'ן, כהנא, פוק גיי ארויס, לאו אורח ארעא, ס'איז נישט דרך ארץ'דיג דו זאלסט זיך דא געפינען אונטערן בעט, זע איך דאך פון דעם אז א מענטש דארף יא שמועסן בין איש לאשתו, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, כאן דצריך לרצויה, ביי רב'ן איז געווען האט ער געדארפן באבעטן דעריבער שטייט דארטן סח וצחק, הא דלא צריך לרצויה איז די טייטש מה אפילו א שמועס וואס איז גארנישט זאגט מען אים אויך צו דעם מענטש בשעת הדין שטייט אין פסוק שטייט אין פסוק ואם לא תשמעוה אויב איר וועט דאס נישט צוהערן במסתרים אין א באהאלטן ארט תבכה נפשי וועל איך וויינען מפני גוה צוליב די גרויסקייט פון די אידן וואס איז אראפגענידערט. אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב, מקום יש להקדוש ברוך הוא, ס'איז דא א ארט צום אייבערשטן ומסתרים שמו, די ארט הייסט מסתרים, וואס דארטן טוט דער אייבערשטער וויינען, מאי מפני גוה, אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל, צוליב די גרויסקייט פון די אידן, שניטלה מהם, וואס איז געווארן צוגענומען פון די אידן, ונתנה לעובדי כוכבים, און די גרויסקייט איז געווארן אוועקגעגעבן צו די גויים. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמים, צוליב דעם גרויסקייט פון מלכות שמים, שניטלה, וואס איז געווארן צוגענומען, מען זעט נישט די גרויסקייט פון מלכות שמים, פרעגט די גמרא, ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא איז דען דא ביי דעם אייבערשטן דער ענין פון וויינען, והאמר רב פפא, רב פפא האט געזאגט, אין עצבות לפני הקדוש ברוך הוא ס'איז נישטא קיין טרויער, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הוד והדר לפניו, עוז וחדוה במקומו, אז דארט איז נאר דא שמחה, זאגט די גמרא לא קשיא,

אלוקים צבקות ביום ההוא, לבכי, צו געוויין, ולמספד, און צו קלאגן, ולקרחה, ולקרחה, ולחגור שק, און אנטון א זאק, און דא שטייט דאס לשון ויקרא, וואס איז דער ענין פון קריאה? קריאה איז דאך איך וויל אנדערע זאלן הערן. ענטפערט די גמרא, שאני חורבן בית המקדש, דער חורבן בית המקדש איז עפעס אנדערש, דאפילו מלאכי שלום בכו, אפילו די מלאכי שלום האבן אויך געוויינט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הן אראלם צעקו חוצה, זיי האבן געשריגן אינדרויסן, מלאכי שלום מר יבכיון, און זיי האבן ביטער געוויינט. שטייט אין פסוק ודמוע תדמע, ס'טוט טרערן, ותרד עיני דמעה, און מיינע אויג טוט נידערן מיט טרערן, כי נשבה, ס'איז געווארן געפאנגען עדר השם, די סטאדע פון אייבערשטן. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, שלש דמעות הללו למה, פארוואס

ואיכא דאמרי, און אנדערע זאגן, אחת על ביטול תורה, איינס פון די טרערן איז אויף ביטול תורה, וואס מען לערנט נישט קיין תורה. פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר, בשלמא דער וואס ער לערנט אז דער געוויין איז על ישראל שגלו וואס די אידן זענען געגאנגען אין גלות, היינו איז גוט דכתיב שטייט אין פסוק, כי נשבה, ס'איז געווארן געפאנגען עדר השם, זענען געווארן געפאנגען די אידן זענען געגאנגען אין גלות. אלא למאן דאמר על ביטול תורה, דער וועלכער לערנט אז ס'איז פאר ביטול תורה, מאי כי נשבה עדר השם, וואס דערמאנט דארט דער פסוק וואס די אידן זענען געגאנגען אין גלות, דער פסוק האט דאך געדארפט דערמאנען וואס איז ביטול תורה, ענטפערט די גמרא עס איז איין זאך, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אז די אידן זענען געגאנגען אין גלות, אין לך ביטול תורה גדול מזה, איז נישטא קיין גרעסערע ביטול תורה פון דעם. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, שלושה דריי, הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום, דער אייבערשטער וויינט אויף זיי יעדן טאג, על שאפשר לעסוק בתורה, דער וואס קען עוסק זיין אין תורה, ואינו עוסק, און ער איז נישט עוסק, ועל שאי אפשר לו לעסוק בתורה, דער וואס ער קען נישט עוסק זיין אין תורה, ועוסק. איז דער מהרשא פרעגט וואס איז אויף דעם דער געוויין? פארקערט, מ'וועט באלד זעהן די מהרשא און די דריטע זאך ועל פרנס המתגאה על הציבור, א פרנס וואס ער טוט זיך גרויסן אויף דעם ציבור. מהרשא פרעגט וואס איז דער טעם פון געוויין אז אי אפשר לעסוק בתורה ועוסק דארף דאך זיין שמחה, נאך פרעגט דער מהרשא ווייטער שטייט, אפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, און עס ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט תורה, און די אנדערע מאל שטייט אויך אי אפשר לעסוק בתורה ועוסק, און דאס ווארט תורה ווערט נישט דערמאנט. זאגט ער אזוי, כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, מיינט מען, ואינו עוסק מיינט מען נישט ער לערנט נישט, אפשר לו לעסוק בתורה, ער קען לערנען תורה, ואינו עוסק ער איז א ליידיג גייער, נישט ער לערנט תורה, נישט ער טוט אנדערע זאכן. און די אנדערע געוויין איז, טוט אנדערע זאכן אויך, קרי א פויער באטל, און דער אנדער איז, שאי אפשר לו לעסוק בתורה, ער קען נישט לערנען, פארוואס קען ער נישט לערנען קיין תורה? און נישט ווייל ער קען נישט, נאר ועוסק, ווייל ער איז פארנומען מיט אנדערע זאכן וואס זיי טוהן אים צעווישן פון לימוד התורה, וואס דערפאר לערנט ער נישט, אויף דיע ביידע וויינט דער אייבישטער, סיי אויף דעם וואס ער גייט ליידיג און ער לערנט נישט, און אויך אויף דעם וואס איז עוסק אין אנדערע זאכן, און פאר דערפאר לערנט ער נישט. רבי הוה נקיט ספר קינות, רבי האט געהאלטן מגילת איכה וקא קרי בגויה, ער האט געליינט אין דעם, כי מטא להאי פסוקא, ער איז געקומען צו דעם פסוק השליך משמים ארץ, איז נפל מן ידיה, איז דאס פונקט אראפגעפאלן די ספר, אמר האט ער געזאגט מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אז די טייטש פון פסוק איז אזוי, עס שטייט נישט אין פסוק השליך משמים לארץ, נאר עס שטייט ארץ, דאס איז די טייטש פון דעם, אז ס'איז פון ביידע זאכן, השליך אי מן שמים פון די הימל, און אי פון דער ערד אויכעט. פונקט ווען דאס איז אראפגעפאלן האט דאס האט זיך פונקט דערמאנט אין דיע דרשה. דאס איז טייטש מאיגרא אמר האט ער געזאגט מאיגרא רם פון גאר א הויכן ארט לבירא עמיקתא צו נישט סתם צו א טיפע און דאס איז דאך די טייטש אויך ס'איז געגאנגען אין בבל בבל רופט זיך דאך אן נידריגער פון אנדערע ערטער. רשי לערנט טאקע נישט רשי לערנט טאקע נישט אזוי דאס די טייטש פון מהרש"א רשי זאגט עס איז נישט דא קיין העכער און קיין נידריגער ארט ווי פון שמים ביז ארץ, דערציילט די גמרא, רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא, רבי און ר' חייא זענען געגאנגען אויפן וועג, כי מטו לההוא מתא זענען געקומען אין א שטאט, אמרי האבן זיי געפרעגט, איכא צורבא מרבנן הכא אויב דא איז דא א תלמיד חכם, ניזיל וניקביל אפיה וועלן מיר גיין מקבל פנים זיין, אמרי האט מען געזאגט, איכא צורבא מרבנן הכא ס'יא דא דא א תלמיד חכם, ומאור עינים ער איז א בלינדער, אמר ליה רב חייא לרבי, האט רב חייא געזאגט צו רבי, תיב, זיץ את דו זיץ דא, לא תזלזל בנשיאותך, דו ביסט דאך א נשיא, דארפסט דו נישט גיין, דו בלייב דא איבער. איזיל אנא ואקביל אפיה, איך וועל אליין גיין מקבל פנים זיין, ווייל סיי ווי איז ער דאך א בלינדער, ער וועט דאך סיי ווי נישט זען, זעט ער דאך נישט דעם כבוד וואס מען גיט אים אפ. תקפיה האט אים רבי געצווינגען רב חייא, ואזל בהדיה, און מיט אים מיטגעגאנגען. כי הוו מיפטרי מיניה, ווען זיי האבן זיך געזעגנט זיי האבן גענומען רשות אוועקצוגיין פון דעם מאור עינים, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, אתם הקבלתם פנים, איר האט מקבל פנים געווען הנראים וואס זיי ווערן געזען, ואינם רואים און זיי זעען נישט, ער איז דאך א בלינדער, ער ווערט געזען, אנדערע זעען, אבער ער זעט נישט אנדערע, תזכו זאלט איר זוכה זיין להקביל פנים. הרואים די פני השכינה, וואס די שכינה זעט ואינם נראים און מ'זעט נישט, אמר ליה האט רבי געזאגט צו רבי חייא, איכו השתא, אויב נישט ווען עס איז נישט געווען קומען איז דא אהער, מנעתן מהאי בירכתא וואלסטו מיר צוריקגעהאלטן פון דער ברכה וואס כ'האב געהערט, אמרו ליה האבן זיי געפרעגט צו דעם בלינדן ממאן שמיעא לך, פון וואנען ווייסטו אז ס'איז אזוי גרויס דער ענין פון מקבל פנים זיין א תלמיד חכם, פון וועמען האסטו עס געהערט? האט ער זיי געזאגט מפרקיה דרבי יעקב שמיע לי, איך האב דאס געהערט פון רבי יעקב. דרבי יעקב איש כפר חיטאיה, רבי יעקב וואס האט געוואוינט אין כפר חיטאיה, הוה מקביל אפיה דרביה כל יומא, יעדן טאג איז ער געגאנגען צו זיין רבי מקבל פנים זיין, כי קש, ער איז געווארן אלט, אמר ליה האט דער רבי געזאגט צו אים, לא נצטער מר, זיי זיך נישט מצער, דלא יכיל מר, דו קענסט דאך נישט גיין ביסט אלט ס'איז דיר שווער, אמר ליה האט ער געזאגט צו אים, מי זוטר איז דען ווינציג מאי דכתיב בהו ברבנן, דאס וואס שטייט ביי די רבנן ויחי עוד לנצח, ער וועט לעבן אויף אייביג, לא יראה השחת, ער וועט נישט זען שחת דעם גרוב, כי יראה ער וועט זען חכמים ימותו, וואס איז טייטש ער וועט אויב ער זעט חכמים ימותו איז פאר דערפאר ויחי עוד לנצח. וויבאלד דער הרואה חכמים במיתתן יחיה, דער וואס ער זעט די חכמים ווען זיי שטארבן, זאגט אויף אים דער פסוק ויחי עוד לנצח בחייהם, ווען זיי לעבן על אחת כמה וכמה, דאס איז זייער גרויס. און פון רבי יעקב איש כפר חיטאי', האב איך זיך אפגעלערנט די גרויסקייט פון די מצוה פון מקבל זיין פני רבו רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי, רבי יעקב בר אידי הוה רגיל איז געווען געוואוינט דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא, דריי חדשים איז ער געגאנגען אין וועג, ער איז ארויסגעגאנגען פון זיין הויז איז ער ארויסגעגאנגען נאך פסח זאגט דער רשי, וחד יומא בבי רב, און איין טאג איז ער געווען אין ישיבה, צוריק אהיים געגאנגען אז ער זאל אהיים קומען סוכות, האט געדויערט ווייטער דריי חדשים, ווינטער ימות הגשמים זעהט אויס אז ער איז נישט געגאנגען. פשוט טייטש, דאס וואס שטייט דהוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא, מיינט מען נישט אז פון זיין הויז ביזן בית מדרש האט געדויערט דריי חדשים, נאר מען מיינט באורחא אין זיין וועג צו מאכן פרנסה האט ער געדארפט גיין דריי חדשים און נאכאמאל דריי חדשים, דורך די ימות החמה איז אים אויסגעקומען צו זיין אין בית מדרש צו לערנען נאר איין טאג. הוו קרו ליה רבנן בר בי רב דחד יומא חלש דעתיה, מען האט אים גערופן דער תלמיד פון איין טאג א יאר. געליינט שחוק לרעהו אהיה, איך וועל זיין א געלעכטער צו דעם חבר. אמר ליה רבי יוחנן, האט רבי יוחנן צו אים געזאגט, במטותא מינך איך בעט פון דיר, לא תעניש להו רבנן, שטראף זיי נישט דערפאר, זאלסט נישט האבן קיין הקפדה אויף זיי, ווייל פון דער הקפדה קענען זיי האבן א עונש. נפק רבי יוחנן לבי מדרשא, רבי יוחנן ארויס פון בית מדרש ודרש און געדרשנט. שטייט אין פסוק ואותי און מיר יום יום ידרשון טוהן זיי דרשנען יעדן טאג ודעת דרכי און וויסן מיינע וועגן יחפצון וכי ביום דורשין אותו ובלילה אין דורשין אותו כאטש אסאך מאל איז דאך די טייטש יום מיינט מען דאך בייטאג און ביינאכט נאר דא האט זיי זיי טוישן זייער דיוק יום יום אלא לומר לך צו זאגן דיר כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, דער וואס לערנט תורה אפילו איין טאג אין יאר, מעלה עליו הכתוב, טוט דער פסוק אויף אים רעכענען, כאילו עסק כל השנה כולה, איז א טאג ווערט גערעכנט פאר א יאר, וכן במדת פורענות, ביי שטראף איז אויך אזוי. ביי די מרגלים, דכתיב שטייט אין פסוק, במספר הימים. די צאל פון די טעג אשר תרתם וואס איר האט אויסשפאנירט את הארץ, דאס לאנד, וכי ארבעים שנה חטאו, האבן זיי דען געזינדיגט פערציג יאר? והלא ארבעים יום חטאו, זיי האבן דאך נאר געזינדיגט פערציג טעג. אלא לומר לך, נאר דיר צו זאגן, כל העובר עבירה, דער וואס טוט אן עבירה, אפילו יום אחד בשנה, אפילו איין טאג אין יאר, מעלה עליו הכתוב, טוט דער פסוק אויף אים רעכענען, כאילו עבר כל השנה כולה, ווי ער האט געזינדיגט א גאנצע יאר. איז אין אמת'ן וואס דארף איך דא אראפברענגען דעם פסוק במספר הימים אשר תרתם את הארץ, ס'איז דאך גענוג איך זאל אראפברענגען דעם פסוק יום לשנה יחשב, שטייט דאך דארטן ארויס בפירוש, נאר דארטן האב איך נישט קיין ראיה, דארט זאג איך פאר א טאג טוט מען שטראפן א יאר, אבער דא וויל איך דאך א ראיה ברענגען אז עס ווערט גערעכנט גלייך ווי במספר הימים אשר תרתם את הארץ, אז נישט עס ווערט גערעכנט אז מען האט איין טאג געזינדיגט, נאר עס ווערט גערעכנט